איך רעד ממש זייער קורץ, ס'שטייט אין שבועות ליינט מען מגילת רות, דארט שטייט ויאמר לקוצרים השם עמכם, איז פשוט פשט איז אז ער באגריסט די וואס שניידן די פעלד, אבער עס איז דא א רמז אין ספרים אז ס'גייט אויף די וואס רעדן קורץ, ויאמר לקוצרים השם עמכם, די אייבערשטער האלט מיט מיט די וואס רעדן קורץ, איז איך זאג ממש קורץ, איך גיי נישט רעדן וועגן די אלע זאכן וואס מ'רעדט אין ספרים פאר שבועות. אויף די חלק פון די פרוי פון מיט מיט שבועות צו העלפן די מאן לערנען און די אלע זאכן און תפילות פון די פרוי און די אלע זאכן, איך גיי נישט איך גיי נישט אריין גיין אין די אלע זאכן, כ'וועל נאר זאגן צוויי נקודות, צוויי נקודות וואס איז גוט צו וואס איז גוט צו וויסן פאר פאר שבועות, די ערשטע זאך איז אז ס'איז דא א א תשובה וואס די הייליגע רא"ש וואס איז געווען פון די ראשונים ער האט עס געשריבן מער ווי טויזנט יאר צוריק, אז מ'האט אים געפרעגט וואס מיינט א מענטש וואס איז תורתו אומנותו א מענטש וואס א מענטש וואס הייסט אז אז תורה איז זיין ארבעט האט ער געשריבן אז איינער וואס אפילו אפילו ער לערנט גארנישט א גאנצע טאג אבער אויב ווען ער איז פריי פון אלע זיינע טרדות און פון זיין ארבעט און פון אלע זיינע זאכן און ער האט אפאר פרייע מינוט אנשטאט זיך צו גיין דרייען ליידיג זעצט ער זיך לערנען אפילו אפאר מינוט א טאג איז עס שוין גענוג צו הייסן אזוי ווי ער לערנט א גאנצע טאג. אזוי ווי ער לערנט די גאנצע טאג, איז איז וועגן דעם זאג איך אז אז ס'איז דא א עס איז דאך דא די די זאך וואס מ'זאגט אשת חיל וואס מ'זאגט פרייטאג ביינאכט, איז דא דארט אסאך זאכן וואס מ'זאגט אויך אזוי ווי פון א פרוי, פון א פרוי, דאס איז אלעס א רמז צו די פרוי, אבער ס'איז דא איין זאך וואס דאס איז זייער שטארק צו וויסן, שטייט נודע בשערים בעלה, אז די די העלפט אז די מאן זאל ווערן זאל זאל זיין תורה זאל ווערן בעסער. זאגט רש"י וואס מיינט נודע בשערים בעלה, ניכר הוא בין חבריו, ער ווערט אז מען באמערקט אים צווישן זיינע חברים, מפני מלבושיו שהם נאים, ווייל ער האט שיינע קליידער, אז ער האט שיינע קליידער דאס העלפט אים אז ער קען מצליח זיין אין לערנען, די זעלבע זאך אויך שטייט אין אנדערע מפרשים אויף דעם פסוק אז נודע בשערים בעלה, אז אויב די פרוי גרייט צו פאר די מאן גוט עסן און זי גרייט אן אז אלעס זאל זיין צוגעשטעלט, דאס העלפט צו אז ער זאל קענען בעסער לערנען, ער זאל קענען מער מצליח זיין, און דאס אפילו אפילו די מאן לערנט נאר אפאר מינוט א טאג צו אפאר שעה א טאג, ווי מער די פרוי לייגט זיך אריין ער זאל האבן וואס ער דארף, איז דאס שוין א חלק וואס זי קען צוהעלפן צו די לערנען. דאס איז איין זאך. ווידער א צווייטע זאך, ס'איז דא א גמרא אין מסכת ברכות, אז ס'איז געווען א גזירה אין די צייט פון רבי עקיבא, איז געווען א גזירה אז מ'טאר נישט, האט נישט געמעגט לערנען קיין תורה, און און איינער האט געפרעגט פאר רבי עקיבא, מען האט געזען אז ער לערנט יא, ער נעמט צוזאמען מענטשן צו לערנען, האט מען געפרעגט פאר רבי עקיבא, וואס נעמסטו צוזאמען מענטשן צו לערנען, ס'איז יעצט א זמן פון א סכנה. האט ער געזאגט די באקאנטע משל וואס איז דא פון פון א א א שועל וואס איז א שועל א א א פוקס וואס ער איז געגאנגען ביי די וואסער און ער האט געזען אז די פיש וואס דרייען זיך איין זייט צו די אנדערע האט ער געפרעגט וואס וואס דרייען ענק זיך האט ער געזאגט אז ער האט מורא אז מען גייט אים ארויסנעמען האט די שועל געזאגט אויב ענק ווילן ענק ווילן ווערן געראטעוועט זאלן ענק ארויסקומען פון די וואסער איך העל ענק העלפן האבן זיי געזאגט פאר אים אזוי ווי דו פארשטייסט אז אויב אונז זאלן ארויסקומען אפילו פאר איין מינוט העלן אונז שטארבן, איז דאס זיכער נישט קיין גוטע עצה אז אונז זאלן ארויסקומען. אזוי האט רבי עקיבא געענטפערט אז וועגן דעם לערנט ער תורה ווייל אן תורה העט ער נישט קענען לעבן. אויף דעם האט ער געברענגט דעם משל. אויף דעם איז דא א שטארקע קשיא פון רבי מרדכי גיפטער, ער האט געפרעגט א קשיא אז. וואס האט רבי עקיבא געמוזט ברענגען די גאנצע משל פון די פון די שועל וואס האט ארויסגענומען געוואלט ארויסנעמען די פיש, וואס דארף ער ברענגען דעם משל אז פשוט קען זאגן אז אן תורה קען מען נישט לעבן און וועגן דעם לערנט מען אפילו אין א צייט פון א סכנה, וואס האט ער געדארפט ברענגען דעם משל? זאגט רבי מרדכי גיפטער א מורא'דיגע זאך, אז אסאך מאל ווען מען קוקט אריין אין די וואסער און מען זעט די פיש דארטן, מיינט מען אז די פיש זענען האלב טויט, ווייל מען זעט אז זיי רירן זיך בכלל נישט.

און מען לערנט נישט קיין תורה, אלעס גייט זייער געשמאק, מען האקט א לעבן, און מען קען זיך דרייען און פרייען, און דער וואס לערנט, דער וואס היט די תורה ומצוות, ער קען נישט, ער קען נישט, ער קען נישט פירן א געשמאקע לעבן, האט דעמאלט רבי עקיבא געזאגט, אזוי ווי ביי די פיש זעסטו, אז אפילו ס'זעט אויס אז ער איז האלב טויט, און די אנדערע פיש לעבט, און דאס איז פונקט פארקערט, אזוי אויך ווען מען זעט אסאך מענטשן וואס דרייען זיך און פרייען זיך, זיי האקן א געשמאקע לעבן, זיי האקן א לעבן וואס האט נישט קיין קשר מיט די תורה, מען מיינט אז זיי האבן א געשמאקע לעבן, און אונז וואס אונז פאסן אויף אויף די תורה איז איז אונז האבן א שוואכע לעבן איז ער זאגט אונז רבי עקיבא א גרויסע חיזוק אז אונז זאלן וויסן אז פאר אונז אז אונז זאלן וויסן אז אונז וואס אונז זענען אין די וואסער אונז היטן אונז אונז זענען עס מקבל די תורה און אונז האבן א קשר מיט אלע מצוות אין די תורה אז דאס געבט אונז לעבן אפילו ס'זעהט נישט אויס אייביג אזוי און די אנדערע מענטשן וואס זיי זענען נישט מקבל די תורה פאר זיי איז פונקט פארקערט איז איך העל דא מסיים זיין מיין ווערטער מיט א ברכה א פרייליכן יום טוב און אלעס גוטס.